א גוטן ערב פסח תשע"ה. כ'האב שוין געמאכט א שיינעם שיעור וויאזוי אויסצוהיטן די קינדער, דאס איז אויף קעסטל נאמבער איינס. כ'האב געמאכט יעצט נאך א שיעור אויף דעם קעסטל, אויף קעסטל נאמבער זיבן. כ'מוז אבער צולייגן נאך צוויי וויכטיגע נקודות וואס איז ווי מ'זאגט ס'איז אונטערגעקומען. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם אזוי. עטץ זייטס ביזי אלץ מיט משוגענע זאכן, מען גראבט טויטע, מען גראבט ביינער, נחום ראזנבערג פארט מאכן מקוואות, ניין ער פארט דארטן פאר זיינע תענוגים, דאס איז דאך אלץ סאטמארער אזיאטישע מרה שחורה, האט נישט קיין טראפ קאמאן סענס און מען האט יעדן איינגערעדט און יעדער איז געלאפן, יעדער האט עס געקויפט, אנשטאט די קינדער זאלן זיך אויסדרייען זאגן פאר די הנהלה, דער איינציגער וואס האט אונז געראטעוועט פון די הענט פון די חזירים איז נחום ראזנבערג, ער האט נישט נאך איינעם, ס'איז נישט דא א צווייטער וואס האט אים געראטעוועט. נישט פון די חזירים נאר איך, ברוך השם, אוודאי יעצט קומט שוין יעדער אריין, ס'איז שוין א מחיה, אבער ווער איז געווען דער ערשטער וואס האט זיך געטרויט צו רעדן, און איך האב מיך געטרויט צו רעדן קעגן רבנים, כ'האב מיך געטרויט צו רעדן קעגן די אלע שקצים, משמרת הצניעות, הערשל קלאר, מיט דעם יצחק שטערן, מיט די אלע שקצים וואס זיי פירן אפ בחורים, יצחק שטערן דער מנהל פון די קינדער פירט אפ בחורים, כ'האב ענק שוין געזאגט. יונגעלייט וואס זענען היינט שוין יונגעלייט און ס'דא עלטערע בחורים זיי זאגן אז ער רעדט ווי א חזר צו זיי און יעדער לאט עס צו פארוואס ווייל זאלקע האט מורא ווייל אפרים שטערן איז זיין ברודער אין ארץ ישראל האט צוגעשטעלט פאר זאלקע'ן א גרויסן עולם ווען ער איז געקומען אוואדע מ'האט אים באצאלט פאר דעם גוט געלט און אויך אפרים שטערן טוט די אלע נבילות טריפות וואס די עדה האט טוט ער כשר'ן. כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב א קאזין וואס ער האט א מחותן וואס ער איז א שוחט אין פאראגוויי, זאגט ער אז דאס אלעס וואס די רבנות אין ארץ ישראל זאגט ס'איז נבילה טריפה, קומט די עדה און זיי קויפן דאס אפ פאר פעניס, און דאס טיילט מען ביי די חלוקה. לא די יענער איז ארעם מוז ער נאך געבן די קינדער נבילות טריפות אויכעט. באט עניוועי, יעצט וויל איך אביסל רעדן לאגיש, עטץ רעדט'ס זיך ווי משוגענע, מ'האט נישט קיין לאגיש, מ'גלייבט אלעס, איך גיי מיט ענק רעדן לאגיש, די וואך האב איך זיך מיישב געווען אז איך גיי צו קאהן'ס בוטשער זעהן וויאזוי ס'גייט צו די שחיטה, כ'האב געוואלט זעהן, קיצור איז געווען דארט א רב וואס דער רב האט גע'שחט'ן צען טשיקנס. מ'שעכט עס, מ'עפנט עס אויף, מ'זאלצט עס און מ'געט עס דיר אהיימצוטראגן. פון צען זענען געוען פינף טרייפע. וויאזוי קען זיין פינף זאלן זיין טרייפע? איז קודם כל ס'איז דא אסאך פראבלעמען. פראבלעמען איז נאך פאר מ'עפנט אויף און מ'באקוקט די לינגעלעך. און נישט נאר די לינגעלעך, די וויכטיגסטע איז די קישקעלעך. איז דא א פראבלעם וואס דער שוחט שעכט, אמאל האלט ער עס אויף א סלענט. געהאט דעם גארגל און ער האט געשאכטן און ער הייבט אן צו האבן א ספק צו ס'איז דורך רוב סימנים, ער שעכט נישט דורך אינגאנצן פון כמה טעמים, ער שטייט נישט זיך אנרוכן חוץ פון דעם קען ער און אריינהאקן אינעם ביין מיטן מעסער עט זיין די אנדערע טשיקנס טרייפע, אויסער אז מ'טוט עס נאכאמאל בודק זיין די מעסער און אפילו ווען מ'טוט עס בודק זיין טאמער ס'איז א פראבלעם דארף מען נאכאמאל אויסשארפן, בקיצור ס'איז יענע בהלה איז פון צען זענען געוען פינף טרייפע. איך בין דארט געווען מיט נאך איינעם וואס ער האט אויך געקויפט, ער האט געקויפט פֿינף און פֿערציק טשיקן, ער קויפט איינמאל אויף א האלב יאר האט ער געקויפט פֿינף און פֿערציק טשיקן, איז אויך געווען פֿינף אדער זעקס טרייפע, סאו פֿינף אדער זעקס איז גאנץ א גרויסע נאמבער, נאכדעם איז דא מען באקוקט די קישקעלעך, עס איז א טרייפה, עס איז ממש א הימל געשריי, יעצט די שאלה שטעלט זיך אויס, וויאזוי קען זיין אז אין די אלע גרויסע שחיטות ביי אהרן'ען און אין מארוויד אלעס איז כשר? ס'איז דא אביסל טרייפות ס'זאל הייסן אז עפעס איז דא טרייפה. סאו דער עולם וויל רעדן לאגיש לאמיר רעדן לאגיש. איר האלט נישט אז איר עסט אלע נבילות און טרייפות? טראכט עס איבער. יעצט דארט האב איך געטראפן עפעס זעהר א חשוב'ן אינגערמאן און ער שעכט אויך אליינס און ער האט מיר פארציילט אז ער איז געווען ביי מארוויד זאגט ער אין מארוויד גייט אלעס אויף א טשעין און מ'איז בודק די קישקעלעך. צוויי משגיחים קוקן ווייט אוועק ווען ס'גייט אויפן טשעין, און טאמער ס'דאכט זיך אים צו אז ער זעהט עפעס, דעמאלטס געט ער עס א דריי אויס און דער גוי ווייסט עס אראפצונעמען. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. פארוואס דער איד דא ביי קאהן למשל. דארף באקוקן די לינגעלעך מיט די הענט און ער עפענט עס אויף און באקוקט עס, און יענער איז אזוי ווי די משקיפי האו"ם, ס'איז געווען די קוקערס פון די יו ען פלעגן זיין אין ארץ ישראל וואס זיי האבן געקוקט אויף די גרעניצן מיט ביינאקולערס, פארוואס נישט די דא ביי קאהן פארוואס קענען זיי נישט קוקן אזוי ווי יענע, צו אפשר זענען זיי נישט גענוג געלערנט, לאמיר נעמען די צוויי קענעדישע אינגעלייט דא אריין צו קאהן'ס, אפשר קענען זיי בעסער, ס'איז איין דזשאוק די גאנצע זאך, איר מיינט ער קען עפעס זעהן פון א. ווייט פון בערך פינף זעקס פיס אוועק און ס'פארט אויף א טשעין, ווען ס'איז זיין אייגן קינד וואלט ער אים נישט געקענט דערקענען ווען ער פארט אויף א טשעין פון פינף זעקס פיס אוועק, נו דארף ער נאך דערקענען א קישקעלע פון דערווייטענס, האהאהא וואט א דזשאוק, דעטס אלל איט איז, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ער דרייט אויס דעם טשיקן און דער גוי נעמט עס אראפ, ס'הייסט דער גוי האט דעם נאמנות ווייל ער קוקט שוין נישט, ער פעיסט. די טשעין וויאזוי ס'פארט ווייטער, און אונז גלייב מיר אז דער גוי נעמט עס אראפ, אוודאי מ'עט אנהייבן אריינצוגיין צו דער גוי באגלייבט צו נישט, דארט ווי ער האט נישט קיין ריזען אז ער זאל נישט זיין באגלייבט, עס ער האט נישט קיין נגיעה, טעימת קפילא איז אויך באגלייבט, די אלע הלכות האבן מיר אונז געלערנט, אבער רבותי, ס'איז אלעס בלאף און באלאוני, ווייל מען גיבט נישט קיין פאנישמענט פארן גוי טאמער האט ער עס נישט געכאפט, און אז ס'פארט אדורך העט אויך גארנישט זיין, מיר האט דערציילט א שוחט, הרב הצדיק ר' שלום יהודה גראס, ער האט מיר געזאגט אז ס'איז אדורך געפארן, נישט געשאכטענע הינדלעך, ביי יעדע פינעף זעקס פלעגט אדורך פארן צוויי דריי נישט געשאכטענע הינדלעך בימים ההם, און דאס האט מיר דערציילט אן אנדערער אויכעט אז דארטן ווי דער מילך קעסטל רב דער גראבער עה הילל וויינבערגער געט א האט געגעבן א הכשר אין וויינלענד ניו דזשערסי האט ער מיר געזאגט ס'געווען די זעלבע זאך, מען פלעגט טרעפן לעבעדיגע טשיקנס אסאך מאל, און נאכדעם האט מען זיי געקוילעט דעם קאפ. סאו.

ענדליך ווען דער ספק חזיר איז ארויסגעגאנגען פרעג איך דארט דעם בעלעבאס זאג ער געט אייך א הכשר זאגט ער ניין ער קומט אויך קויפן איז שוין אז ער קומט אויך קויפן זעה איך דאך אז ער איז מדקדק במצוות א ווייב האט ער נישט ווייל ער איז געי געטאטשט איינעם איז א ספק צו ער האט געטאטשט ווייל ער איז געי נאר ער איז מדקדק במצוות אז זיי קויפן כשר'ע טשיקנס איז אויך א מדריגה פאר א צדיק ס'איז א מדריגה באט עניוועי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי. אויב איינער מיינט אז ס'איז דא איין שטיקל כשר פלייש זאל ער וויסן ער פאפט זיך, נישט נאר קיין בהמה פלייש איז נישט דא, אויף דעם האט שוין דער אלטער קאשויער רב זי"ע, רופט אים רבי אהרן, דער אלטער טיפש פון בעדפארד הילס, מ'טאר מיט אים נישט אונטערשרייבן אויף די עשרת הדיברות, ער האט אונז איבערגעלאזט א קללה אז ס'וועט נישט זיין קיין כשר בהמה פלייש אין אמעריקע, למעשה דו'סט נאכקוקן עסטו זען ס'נישט דא קיין כשר'ע טשיקן אויך נישט, מ'עסט, מ'עסט טרייפות. מ'עסט, קען יעדער גיין ווערן א שוחט? די רבנים זענען עתיד ליתן את הדין. איז אנבעליוועבל. נישט איך זאג אז דאס איז א היתר, נאר וואס קען מען נעבעך טון? אבער יעדער זאל וויסן ס'איז צרות, מ'מוז מאכן טשעינדזשעס. ס'איז דא דער איינער פון לעיקוואוד, קאלט מיך אייביג אפ, ער זאגט, אה ר' נחום, איר מעגט עסן נאר ברויט, זאג איך אים, ברויט טאר מען אויך נישט עסן, ס'האט זיך אויך אירע פראבלעמען. מ'לייגט שוין יעצט אוועק אויף מוצאי פסח, פארפרירט מען שוין טייג מיט אלעם, ס'הפסד מרובה, ווער? חמץ גמור? ווער האט עס פארקויפט? ס'הפסד מרובה, פארוועם? ווייל דער סטאר קיפער וועט נישט מאכן גענוג פרנסה? ווייסעך וואס. די אידישקייט איז געווארן א דזשאוק. די חילוק צווישן די רעפארם און צווישן די אלטרא ארטאדאקס סאטמאר מיט פאפא מיט די אגודה איז די חילוק איז אזוי, דער רעפארם האט זיך נעבעך שוין לאנג אפגעזאגט פון תורת משה ליידער, און אונז וויל מען נאך איינרעדן אז אונז האלט מיט תורת משה, אבער דו'סט קוקן גוט צוביסלעך צווישן די שורות טוהן מיר די זעלבע וואס די רעפארם. משכב זכר מעג מען, מיט אשת איש מעג מען מזנה זיין, וואס טאר מען שוין נישט? וואו שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט? וואס מען עה מען טוט א. אויף מקום המקדש גייט מען אריין מען טוט אלעס. מען שעכט יעצט א קרבן פסח גייט מען שעכטן מען גרייט שוין אן צו שעכטן, מען רעדט אויף דעם שוין דער חתם סופר ווייל טומאה איז הותרה בציבור, אבער מען טוט א כל דבר אסור. שבת האלט מען נישט, מען פארט ארום, פארן יעצט אראפ בחורים פסח. און מ'עט זיי טרעפן אין מעקדאנעלדס אין פלארידע וואס זיי וועלן עסן טריפות מיט חמץ ווייס איך וואס. אויף אזויפיל האלט מיר אונז די תורה אז ס'ברענגט פרנסה, קאסט יעצט יעדע זאך פאר פסח משוגענע פרייזן, מאנישעוויץ קען פארקויפן פֿינף פונט מצות מאשין מצות פאר טרי טווענטי ניין אינקלודינג טעקס, און אונז נעמען פֿינף און צוואַנציק, זעקס און צוואַנציק, אַכט און צוואַנציק, דרײַסיק דאלער. נעמען אונז אויף א פאונט, די אלע חברה ארבעטן נאר א האלב יאר, אבער די אנדערע האלב יאר גייען זיי סיינען אויף אנאימפלוימענט, סאו ס'קאסט נישט דעם באלעבאס, ס'איז סתם גע'רצח'עט און געראבעוועט און דאס איז עס, און מ'הייבט ארויף די פרייז פאר יעדן יום טוב, וואס איז? דארף נאך א משגיח דארף מען האבן פאר פסח? שטותים מיט הבלים, עניוועי. לאמיר צוריקקומען טו ווייטער צו אונזער שמועס. דער קאשויער רב האט אונז געזאגט אז ס'זאל נישט זיין קיין בהמה פלייש כשר'ע, באט הי מעיד א סמאל מיסטעיק. קען זיין דעמאלטס איז יא געווען נאך טשיקן כשר אבער דעמאלטס איז אויך נישט געווען. איך ווייס, מיר האט דערציילט איינער פון די גבאים פון פאפער רב אז ער האט גערופן זיין תלמיד, דעם בריוו וואס מ'האט באשריבן, ער איז קודם געווען א שוחט, נאכדעם איז ער געווארן א מלמד, מ'האט אים באשריבן א צדיק הדור, מיט פיקטשערס, ער איז א פאפענער תלמיד געווען, פאפער רב אים גערופן איך וויל ביי דיר באשטעלן צען טשיקנס יעדע וואך וואס דו האסט גע'שחט'ן און איך ווייס אז ס'איז כשר, האט ער גענפערט פארן פאפער רב איר וועט עסן וואס יעדער עסט איך קען אייך גארנישט געבן און זאגט ער אים און מיינס וואס איך שעכט איז אויך נישט צו כשר ווייל איך האב א באלעבאס וואס ער טרייבט מיך. אזוי האט ער געזאגט פארן פאפער רב, און פאפער רב איז געווארן דעמאלטס זייער רויט אין פנים, און איז געווארן ממש דערשראקן, אזוי זעהען מיר אויס, דאס איז שוין געווען מיט דרייסיג יאר צוריק, היינט זעמיר שוין דרייסיג יאר עלטער, היינט ס'איז נישט דא קיין פאפער רב וואס ס'פארשטייט צו שחיטה אויך נישט, סאו ס'וועט זיין נישט קיין כשר'ע טשיקן, דא מוז קומען איינער קויפן א מצוה מען זאל אריינשרייבן אין צייטונג אז איין שמחה אלא בבשר, מאכן זיכער יעדער זאל זיך אנפרעסן מיט פלייש, און אויכעט ביין. די וויין האט זיך אויך אירע פראבלעמען, די אלע אינגעלייט וואס זיי קויפן ארץ ישראל'דיגע וויינען, א פראבלעם מיט שמיטה מיט אן אוצר בית דין, כ'האב שוין גערעדט דערפון, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין דערין, נאר עטס שפילטס ענק ארום מיט ערנסטע חששות. סא, יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. זק"א האט געמאכט אין לאנדאן, זיי האבן געדינגען א גרויסע זאל, און זיי האבן געזאגט יעדער זאל ברענגען אהער די האט פלעיטס, און זיי האבן עס בודק זיין צו ס'איז א הונדערט פערסענט סעיף, און צוויי הונדערט און נײַן און זיבעציק האט פלעיטס זענען געווען נישט סעיף. יעדער פראדאקט טוט דארט, דער עולם מיינט אז מען האט חתונה און מען קויפט א האט פלעיט מוז מען עס, ביז ער שטארבט מוז ער עס נוצן, דיס אר טינגס דעט אר מעיד טו דיסאינטעגרעיט און צו ווערן קאליע, און נאך א צוויי יאר דריי יאר מוז מען עס טשענדזשען, שלעפסט יעדעס מאל דעם ווייער, די בייקסט עס, ס'פלאצט די גומי, סאו האבן זיי געזעהן אז זיי מיעטן נישט די קאודס, בפרט נאך יעצט גייט קומען צוויי טעג א דאבל העדער און ס'וועט ברענען. עס וועט זיין א מחיה. סאו למעשה אין לאנדאן באקוקט מען צו די האט פלעיטס זענען סעיף צו נישט, ביי אונז לאכט מען זיך אויס פון אלעם, אונז בויעט מען יעצט אין וויליאמסבורג א צוויי שטאקעדיגן ברענד ניו סטאר, און דארט וועט מען באקוקן, עס וועט זיין משמרת הקדושה, מען וועט באקוקן ווער ס'האט אן אינטערנעט און ווער ס'האט נישט, וואט א דזשאוק, אז איינער וויל עס האבן האט ער עס, איינער וויל עס נישט האבן האט ער עס נישט. דו קענסט אים נישט קאנטראלירן, און עס איז געווען צייטן ווען עס איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט טעלעוויזשענס די מוסדות האבן נישט געוואלט מען זאל האבן, עס איז געווען א איד א פעינטער ער האט געהייסן ר' שיע מאנדל פלעגט ער אלס פארציילן אז אין יעדנס בעדרום איז געווען א פסח'יגע קלאזעט און מען פלעגט אים זאגן דעם קלאזעט דארפט איר נישט עפענען איר דארפט נישט אריינגיין דארפט נישט קוקן דארט דארפט איר נישט פעינטן פאר נייגעריגקייט אז בארא פארק איז דא אין יעדן בעדרום א פסח'יגע קלאזעט ווי מ'האלט פסח'יגע דישעס, איז ער געווארן זעהר סקעפטיקעל צו זעהן וואס דארט גייט פאר, האט ער געעפנט איבעראל איז געווען א טעלעווישן, פארשטייסט דו קענסט נישט קאנטראלירן קיינעם, סא סטאפ די נאנסענס, עטס נעמטס הקדש געלט, די רענט וועט זיכער זיין אפאר טויזענט דאלער א חודש פלאס די איינגעשטעלטע, פאר דעם שנארן גרויס געלט, און דערווייל נעגלעקט מען אלע ערענסטע זאכן, מ'נעגלעקט חינוך, מ'נעגלעקט. בחורים וואס זענען אויף דראגס, מען נעגלעקט בחורים וואס מען האט מאלעסטעד, מען נעגלעקט אז מען זאל ארויסווארפן די מלמדים און די מגידי שיעורים וואס זיי האבן מאלעסטעד, יא, מען לייגט אריין דאס געלט אין שטותים מיט הבלים, און דאס איז א חינוך. זאלסט געדענקען איין זאך, ביטווין עיטין ניינטי און ניינטין פארטי האבן געוואוינט אין די לאוער איסט סייד אנדערטהאלב מיליאן אידן, וואו זענען זיי היינט? נישט געבליבן קיין זכר פארוואס ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל לערנען וועגן שבת, וועגן אידישקייט, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל בויען מקוואות, און היינט האלט מען די זעלבע, כאטשיג עטס זעהטס יעדע וואך נאך קינדער נאך קינדער, ס'פאלן אוועק אזויפיל טויזענטער קינדער, און די וואס זענען דא זענען אויך נישט יעדער מיט אונז, איך רעד צו אסאך אינגעלייט זאגן אה ס'דאס איז דער חינוך איך גיי מיט דערמיט, אבער איך? איך האלט נישט שבת. פאר די קינדער ווייזט ער ווי ער האלט יא אבער זיי האלטן נישט, צו אין אלכסנדר ישיבה האט געהאט די בעסטע קעפ די בעסטע בחורים זענען זיי אלע געווען מעמבערס פון די פוט סטעפס, סא עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אויב מען וועט נישט אריינלייגן כוחות אין חינוך אין עניני קדושה אין עניני יראת שמים איז גארנישט וואס עטס זאגטס אים ער זאל נישט האבן אינטערנעט טמא'נע כלי נע דער עולם וועט לאכן פון ענק אז עטס עטס אריינגעבן א גוטן חינוך א בחור עט שפירן א טעם אין א לערנען אין אין א דאווענען. און איך ווייס אויב בין איך מקושר צו עפעס א רבי און פיל א טעם אין א טיש מיט אלעם, אה, דעמאלטס דארף מען אפילו נישט האבן די גאנצע מלחמה קעגן אינטערנעט, און טאמער נישט איז ס'גארנישט, ס'איז דא פריווענטיוו מעדיקעישאן, און ס'איז דא נאכדעם וואס ס'איז שוין נעבעך געשעהן, עטץ ארבעטס נאכדעם וואס ס'איז שוין לכשיבוקע, גייט עטץ אנהייבן צו פארעכטן. ס'איז שוין יבוקע. ס'איז שוין דא אזויפיל טויזענטער קינדער אין די גאסן, אזויפיל טויזענטער מיידלעך. מ'דארף האבן פריווענטיוו מעדיקעישאן, ס'זאל נישט צוקומען צו דעם. סאו הערטס אויף מיט די שטותים ווייל ס'איז דא אפאר אידן וואס לאזן זיך קאסטן פאר דעם, וואס מ'האט זיי איינגערעדט אז דאס וועט ראטעווען דעם דור. עניוועי, איך מיין איר זאלט ענדערש בודק זיין די האט פלעיטס. אזוי ווי אין לונדון ס'זאל נישט ארויסקומען קיין שריפה חלילה. און וועגן דעם אינטערנעט און די אלע זאכן, דאס איז נישט ענקערע ביזנעס, דזשאסט פוט אין ענאף. ליבשאפט, אַ אהבת התורה און אהבת השם יתברך אין די קינדער, אז זיי זאלן נישט גיין אויפן אינטערנעט, זיי גייען נאך נאר דעם ווייל זיי האבן נישט קיין שום מין גיידענס אין לעבן. יעצט צו מען מעג עס אויסלעשן מיט א שבת זייגער ביינאכט און אנצינדן אינדערפרי איז, איך געדענק נישט יעצט ווייל איך האב נישט געהאט קיין צייט יעצט נאכצוקוקן די אלע זאכן, אבער איך געדענק אז ס'דא א תשובה אין אגרות משה אז מען טאר דאס נישט טון. און למעשה דארף מען פרעגן צו דא אין וויליאמסבורג איז דא עפעס ר' דוד הארפענעס, דער וואס האט אויך נישט געהאט וואס צו טון מיטן גוטן טאג נאר אונטערשרייבן אויף מיין חרם און היינט זעהט ער נעבעך וואס גייט פאר אין די גאס, ער איז אריינגעקומען אמאל אין א שול זאגט ער פאר א חבר זאגט ער זעהסט דעם ביהמ"ד זעכציג זיבעציג פראצענט זענען געווען מאלעסטעד, ער כאפט שוין וואס דא גייט פאר, עניוועי עטס דארפטס אים פרעגן וואס דער דין איז. צו מען מעג עס אויסלעשן מיט א שבת זייגער ביינאכט און ס'זאל זיך אנצינדן נאר בייטאג ווייל עס ס'ברענט צופיל שעות איז עס מסוכן, ס'איז נישט געמאכט פאר דעם. און איך הער אז אין בארא פארק איז דא איינער ער הייסט ראזענבערג גאר ער הייסט אזוי ווי איך ער האט צוגעגנבעט מיין נאמען ווען ער ווייסט ווען א מ'לייגט מיך אין חרם וואלט ער זיך געשעמט צו רופן אזוי נאר זעהט אויס ער האט נישט געוויסט נאך דעמאלטס איך הער ער איז אן אייניקל פון רב וואזנער און ער איז פון די גרעסטע פוסקים אין הלכות שבת אזוי הער איך געדענק נישט דעם נאמען צו ס'איז ריכטיג אויך נישט ווייל איר ווייסט נאך פערציג מעג מען שוין פארגעסן אמאל א נאמען, איך בין שוין פעסט פארטי אה ברוך השם, איז און מען דארף פרעגן אונזערע היימישע מורה הוראות צו ס'איז אזוי און טאמער ס'איז אזוי טאר מען עס נישט אנשטעלן מיט א שבת זייגער און טאמער נישט וואלט זייער וויכטיג געווען מען זאל עס אנשטעלן מיט א שבת זייגער ווייל באמת איטס נאט מעיד טו גאו פאר פארטי עיט אווערס רציף. שוין דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור קעגן פעדעפיליע, ס'דארט. אריבער א דריי פערטל שעה און הערט עס אויס וועט איר וויסן וויאזוי צו פראטעקטן ענקערע קינדער. כ'האב פאריגע וואך געזאגט אז כ'בין געווען אין בארא פארק ס'ערשטע מאל אין מיין לעבן אויף שבת, כ'בין געווען אין א זאל וואס דארט האט מען געקעיטערט צו עסן ביי די משפחה, האב איך געזען אז ס'דא די טורנסטיילס און שבת איז עס אפן, ס'איז א זייער א טונקלע בעיסמענט, ס'איז טאקע דא ווידיאוס. איז האב איך מוחה געווען, איך האב אפגעקאלט דעם זאל קיפער, ער האט געזאגט ער גייט עס ספארן. איך וויל נאכאמאל בעטן יעדן איינעם, נעמט עס נישט פאר גרינג, ס'איז דא מקוואות וואס אין די מקוואות איז טאקע דא א טורנסטייל א גאנצע וואך, אבער עס קומט שבת און ס'קומט יעצט יום טוב אפאר טעג רציפים, איר קענט אייך פארשטעלן ווי די פעדעפיילס ווארטן שוין אויף אזא יום טוב? יו קענ'ט איווען אימעדזשין, דאס איז א דאבל העדער, ער קען גיין אזוי, פרייטאג נאכמיטאג קען ער זיצן זיבן שעה אין מקווה, נאכדעם גייט ער אהיים און ער זאגט פאר זיין ווייב לאמיך צוגרייטן די מצות מיטן מרור, איך קום יעצט פון די מצה בעקערי, ער זאגט איר נישט ער קומט פון אויסגעווייקט פון די מקווה, און ס'קומט ביינאכט פארן גיין צום סדר גייט ער נאך כאפן כאטש צוויי דריי בחורים כאפן. אין די מקווה פארן סדר, און ער קומט אהיים און ער הייבט אן לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, און נאכדעם פירט ער אפ דעם סדר און ער לייגט זיך שלאפן. יעצט ווען ס'קומט די צווייטע נאכט, דאס איז מוצאי שבת, האט ער אפאר בענעפיטס, קודם כל שבת נאכמיטאג גייט ער נישט אין מקווה, קומט דאך יעדער צוזאם מוצאי שבת, ווערט אזא מין חזערייקע, אז אפילו מתיא בן חרש ווען ער האט זיך אויסגעשטאכן די אויגן ווייל ער האט נישט געוואלט קוקן, כ'האב ענק שוין דערציילט די מעשה. ס'איז די מעשה געווען, דער אייבערשטער האט זיך אויפגעטוען אז מתיא בן חרש איז א צדיק, זאגט דער שטן, געב אים נאר צו מיר, איך וועל דיר ווייזן וואסערע א צדיק ער איז. בקיצור, ער האט זיך אנגעטון ווי א שיינע פרוי, אנגעשמעקט מיט פערפיום, און קומט אריין אין בית מדרש פרעגן א שאלה אויף א בדיקה, און ביפאר יו נאו איט האט זיך די שיינע פרוי צוגעזעצט צו מתיא בן חרש, און ער האט געוואלט אנהייבן מיט די מעשה. מתיא בן חרש האט נישט געוואלט קוקן, ער האט געזען ס'איז צרות, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען, פונעם אויוון איז געווען דארטן אזעלכע צוויי שפיזן וואס האט געברענט די האלץ, איז מען האט געמאכט שפיזן צו רוקן די האלץ האט ער זיך אויסגעשטאכן ביידע אויגן, זאגט די גמרא דער מדרש אז דער שטן האט צאמגעפאלן, אזא מסירות נפש, דער שטן האט צאמגעפאלן, געהערט וואס איז געשען, דער שטן דער וואס איז לינק שבלינק ער האט צאמגעפאלן פאר אזא מסירות נפש, דער אייבערשטער האט געווינקען פאר מלאך רפאל גיי אראפ און הייל אים אויס, און דער אייבערשטער האט אים צוריק אויסגעהיילט ביידע אויגן, און. דעמאלטס האט ער טאקע געזען אז ס'איז נישט דא אזא צדיק. יעצט אפילו איינער האט אויסגעברענטע אויגן, איר הערט, אויסגעברענט ווי מתיא בן חרש, ס'איז דא אזא געשטופעכטס, ס'איז אן עקל, ווייל אפילו זען קען מען נישט, אבער מ'קען זיך אריינשטופן איינער אין צווייטן, און יעדער איז נאקעט און אויסגעטון, און אפאר חזירים באקומען א קישוי אבר, און דאס איז געהעריג כריתות ווען מ'שטופט זיך אריין אונטן צו יענעם. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז. ער איז מהדר פאר ספירת העומר אויך צו גיין אין די מקווה ווייל דארט כאפט ער אויך כאטש א דריי פיר בחורים און טאמער כאפט ער זיי נישט ער קען זיי נישט אנטאטשן באטראכט ער זיי כאטש קוקט ער אויף זיי. ס'איז געווען אמאל אין מאנהעטן איז געווען עקס רעיטעד מאווי האוזעס ס'איז געווען מעיל און פימעיל דא האט מען געוויזט נאקעטע פרויען דא האט מען געוויזט נאקעטע מענער וואס זיי טוען משכב זכר היינט האט מען דאס אלעס שוין צוגעשפארט איז במילא איז עס אריין אין די מקווה די גאנצע תאווה איז אריין אין די מקווה. און איר לאזט אייערע בחורים, מיט אייערע מענער אפילו, צו גיין אין א מקווה, אפילו אן אלטן רב טאר מען נישט לאזן גיין, דאס דארף מען זייער וואטשן אויף די מקווה'ס, און ס'זאל זיין צוגעשפארט א גאנצע צייט, בסך הכל פארן סדר זאל עס זיין אפן מיט השגחה, נישט אז מען לאזט עס אפן און מען גייט אוועק, און ס'זאל אויך זיין אפן דעמאלטס ווען מען דארף, שבת, שחרית אינדערפרי, יום טוב אינדערפרי, און אויך אז טאמער איינער וויל גיין צום סדר דעם צווייטן טאג, זאל עס זיין אפן אויף פופצן מינוט צו אויף א האלבע שעה, און נאכדעם. ולא יאמר לי ולא מידי, נאכדעם טאר עס נישט זיין אפען, יעדער זאל אויף דעם אבאכט געבן, ווייל דער סוף גייט עטס באצאלן מיט גרויסע ביטערע לאוסוטס. וואס פאר דעם האט עטס מורא? פארן אייבערשטן האט עטס דאך נישט קיין מורא, ליידער. עניוועי, כ'האב געוואלט אבער נאכאמאל באטאנען וועגן די וויין, די וויין, און עס קען זיין די קדם ס'איז א כשר'ע וויין, איך ווייס נישט, איך הער ס'האט א גוטן הכשר, אבער כ'וויל ענק נאכאמאל זאגן, יעדעס יאר נאך פסח האמיר געהאט אפאר טויטע, צו ס'איז געווען סועסייד צו ס'איז געווען די דראגס האבן אינטערפיערט מיט די וויין מיט די אלקאהאל, רבותי נאר גרעיפ דזשוס, לא יזכר ולא ישמע ולא יפקד נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן אין קיין שום אידישע הויז, גרעיפ דזשוס איז דזשאסט עז גוד ענד איווען בעדער, טוטס מיר א טובה. כלל דער סדר ווערט אנגעפירט אנדערש אויכעט מיט גרעיפ דזשוס ווייל מען ווערט נישט שיכור מען צעלאזט זיך נישט און אזוי ווייטער און איר זאלט אויך געדענקען אז עטס נעמטס אריין געסט אין שטוב און טאמער וועט ער זיין שיכור און ער וועט שלאפן אויבן אויפן סעקאנד פלאר און דיין קינד וועט זיך דארט דרייען וועט ער אים זיכער מאלעסטן דאונט איווען טינק דיפרענט עניוועי דאס איז געווען צוגעלייגט אביסל צום שיעור יעצט קומט א שיעור פון א דריי פערטל שעה. איך האב געוואלט נאך אביסל ענדיגן וועגן די זאכן פון די פעדעפיליע, קודם האב איך ענק געוואלט זאגן אז אנטווערפן איז ווייס איך פון יעצט צייטן וואס אלע בחורים קומען אהיים, איך נעם זיבעצן א האלב און פיר פראצענט דיסקלעימערס, איך הער זאגן ס'דא איינער שמואל הערצל ער איז פון אנטווערפן, ער איז א געבוירענער אין אנטווערפן, ער איז א בעלזער חסיד ער דאווענט אין בעלז, איך הער זאגן אז ער האט שוין מכשיל געווען זייער זייער אסאך בחורים, מ'זאל זייער וואטשן פאר אים. יעצט איך נעם דיסקלעימערס אז איך בין נישט דארט געווען, איך האב נישט געזעהן, און דער וואס וויל ער וויל עפעס א נקמה, אבער ניין ניין, איך האב עס באקומען פון די וואס וואטשן אויף די שטאט, און זיי זאגן ס'איז דא אויף אים זייער אסאך מעשות, און יעדער איינער זאל זיך זייער שטארק וואטשן, עס איז נישט קיין דזשאוק אזא יום טוב פונקט ווי הייליג ער איז. פונקט ווי גרויס ער איז, פונקט ווי חשוב ער איז, קען ער פונקט אזוי אומברענגען יעדן. ס'איז אויך דא אין אנטווערפן א קעיס וואס ס'קאכט זיך שוין א לאנגע צייט, זייער א מיעסע פרשה, ס'איז פון דעם הערש בער רייך, זיי זאגן אז ער האט מפתה געווען א מיידל נאך וואס זי איז געווען א מיידל און ער האט איר אלץ געגעבן גרויס געלט, זי איז שוין א ווייבל און ער האט זיך נאכנישט אפגעלאזט פון איר, כ'הער זי וויל זיך אפלאזן, ער לאזט נישט. און איך הער זאגן אז מען האט געטראפן ביי איר גרויס געלט, און מען האט געטראפן הערש בער'ס סעלפאון, ס'איז א מורא'דיג אומגליק וואס דארטן גייט פאר מיט דעם הערש בער, איך האב שוין אסאך מאל גערעדט פון אים, אנטווערפן יו העוו טו סטארט באקלינג דאון ווייל דאס קען אזוי נישט אנהאלטן. יעצט, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל ברוך השם, אונז האבן שוין געארבעט א לאנגע צייט אויף דעם, איינער ניסן, אלמשעלי. ער איז ער איז איינגעשטעלט אין די עירייה וועגן דעם האט ער געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, ער וואוינט אין צפת און ער האט נעבעך מכשיל געווען אסאך אסאך קינדער און מען דארף זייער וואטשען פאר אים, און ביי די וועי דאס איז נאר א נאמען, דארף מען וואטשען נישט נאר פאר אים נאר פאר יעדן מענטש, יעדער איז א חפץ חשוד אז ער זאל נישט חלילה סטרייקן קיין קינדער. יעצט איך וויל ענק זאגן ס'איז דא יעצט א מעשה פון א ליבאוויטשער מיידל וואס זי הייסט סימי זי האט געמאכט א יוטוב וואס אין אפאר טעג האט עס געהאט זעכציג טויזנט קליקס! זעכציג טויזנט קליקס! יעצט ווייסט וואס דאס הייסט? זי געבט ארויס איר היסטערי אז זי איז געווען דעם רב'ס א טאכטער און א שליח אויף שליחות אין א געוויסע שטאט אין קאליפארניע, און דער וואס האט צוגעהאלפן פאר איר טאטן האט איר מטמא געווען אין די ווייבער שול און ער האט איר געסטראשעט אז טאמער איינער וועט וויסן דערפון, וועל איך מיך שיסן מיט א גאן, כ'רעד דערפון באריכות ווייל די חברה ווייסן זיך צוצוקומען צו די קינדער, נישט אז ער וועט איר שיסן, ער מאכט איר אזא גילטי קאנטשענס אז טאמער וועט זי איינעם פארציילן וועט ער זיך שיסן און ער וועט נישט האבן קיין לעבן מער בלע בלע בלע, ס'איז מורא'דיג, ס'איז מורא'דיג. בקיצור, זי האט מורא געהאט אייביג ארויסצוגעבן זיין נאמען, און יעצט אזוי ווי ס'איז דא אסאך עסקנים, ס'איז געווען א גרויסע דרשה פון הרב אלחנן טויבער וואס ער איז די רב דארטן אויף לאברעע גאס, ער האט שוין געזאגט אמאל א צוויי שעה-דיגע דרשה, ער איז א ברסלב'ער אבער ער איז א פיינער מענטש, און ער האט יעצט נאכאמאל געזאגט א דרשה, און די דיסטריקט אטוירני איז דארט געווען ביי די דרשה, די דיסטריקט אטוירני פון קאליפארניע, אוודאי נישט פון ניו יארק, ביי טאמסאן קענסטו דאך נאך טון וואס דו ווילסט, נישט אינגאנצן שוין אזוי אבער עס איז. צרות נאך, אבער מ'ארבעט! מ'ארבעט אים ארויסצופירן אזוי ווי אונז האבן ארויסגעפירט טשארלס היינס. נישט געזארגט. איז שלעזינגער קען אים געבן סופארט ס'וועט אים אסאך נישט העלפן. עניוועי, שלעזינגער דו זע זאלסט צוריקבאקומען די ירושה פון דיין טאטן, דו האב נישט צוטון מיט די אלע שטותים גארנישט. עניוועי. איז עה למעשה, זי האט נישט געוואלט ארויסגעבן איר נאמען, אבער די נאמען איז שוין היינט אינדרויסן ברוך השם. און עס קען זיין מ'וועט אים אויפפיקן אויך, איך ווייס נאך נישט ווייל קען זיין ס'איז שוין נאך סטעטשוט אוו לימיטעישן, דאס ווייל א מיידל, זי איז א ווייבל היינט, זי האט חתונה געהאט, זי האט צו לאנג געווארט, ער הייסט שלום דוב בער, אזוי ווי די לעבאוויטשע רעבעס האבן געהייסן, און ער הייסט ליוויטענסקי, L-E-V-I-T-A-N-S-K-Y, ער איז געבוירן געווארן January the third, nineteen sixty seven. יעצט איז ער געווען לעצטנס אין שערמאן אוקס קאליפארניע, אבער מ'האט אים ברוך השם שוין פון דארטן אויכעט אוועקגעשיקט, און מ'בעט אז טאמער איינער ווייסט וואו ער איז זאל ער קאנטעקטן די לאקעל פאליס דעפארטמענט, און ער זאל טרייען צו מאכן זיכער אז מ'וועט דעם חזיר אויפפיקן, ווען נישט קען ער דיין טאכטער אויכעט מאלעסטן און אפשר דיין זון אויכעט. יעצט, איך האב דאס ארויף געלייגט דא אויפן האטליין, אויף קעסטל נאמבער זעקס, ס'איז אנבעליוועבל וויפיל מענטשן זענען אריין געקומען עס הערן, כ'האב יעדן געזאגט מ'זאל נעמען א באקס טישוס, מענטשן קאלן אפ, ביסט גערעכט געווען, ווען איך האב נישט די טישוס וואלט געווען אן אומגליק, אזוי ווען איך בין מיט ברוך השם, זיי האבן זיך גוט אויסגעוויינט, און אלעס ארבעט אויפן זעלבן סיסטעם, זיי סטראשען, וואס די סטראשעניש איז דאך יעדעס מאל אנדערש, אבער די עיקר איז אז יעדער האט מורא צו קומען פאראויס, ס'איז די זעלבע סיסטעם. און אז מען קומט שוין פאראויס. עטס האטס נאך מורא. דאס מיידל האט מורא געהאט צו זאגן ברבים דעם נאמען פון דעם מאלעסטער. זי האט אלעס געזאגט ווער זי איז, ווער איר מאמע איז, ווער איר טאטע איז, ווער איר באבע איז, באקאנטע שליחים אין קאליפארניע. נאכדעם לערנען מיר זיך אויס נאך א זאך. מען קען זיין א שליח און זיין א נואף. און נאך א זאך. מען קען זיין א שליח און רעיפן. דיין חבר דעם שליח וואס דו מיינסט ער איז דיין בעסטער חבר קען רעיפן דיין טאכטער. אמאל האב איך ענק געזאגט מען טאר נישט ארייננעמען פרעמדע מענטשן, די בית חבד נעמען אריין אלע מיני מענטשן, היינט טארסטו שוין נישט ארייננעמען דיין קאליג אויך נישט. רבותי וועיק אפ און סמעל די קאפי, ס'איז אזא שאנדע פאר חבד, עטס האטס נישט קיין השגה וואסערע א שאנדע דאס איז, ס'איז נישט צום גלייבן, חבד איז יעצט אזוי בשפל המצב. און איך רעד מיט זי און איך בעט זי, טו מיר א טובה, טו די זעלבע וואס ס'האט געשען אין אוסטראליע, זיי האבן מודה געווען און מ'האט ארויסגעווארפן די אלע פינף מעסטער ראבייס און מ'האט אריינגענומען יונגע ראבייס וואס זיי האלטן אז מ'דארף יא ריפארטן טשיילד אביוז, סאו טריי צו טון קאנסטראקטיוו זאג איך זיי, ביקאז אדערווייז וועט עטס פארן אריין אין די וואנט אריין. און זיי ווילן פאלגן? יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ר' עזריאל טויבער הער איך גייט זיין אין בני ברק און אין בית שמש אויף פסח, און ער גייט דארטן צוזאמנעמען מענער און ער גייט אויך רעדן מיט פרויען וואן אן וואן בעיסיס, רבותי וועלעכע פרוי איר מאן האט נישט געהעריג קיין זאמען און מען דארף מאכן פאר צוואנציג טויזענט דאלער אזא דאס וואס די רב פון מאנסי האט געמאכט חיים שיע האלבערשטאם, און אז ער האט עס נישט דאס געלט ווייל ער האט דאך נישט חיים שיע'ס געלט, קען גיין צו עזריאל טויבער, ער קען אנשוואנגערן פרויען אויך, נישט וואס איך ווייס אז ער האט שוין אנגעשוואנגערט, אבער געטאטשט בעוד יופי האט ער זיכער, ווייל דאס ווייבל באקומט נאך יעצט טערעפי, און וואס נאך ער האט געטון ווייסט מען נאכנישט. רבותי איך בעט ענק דער מענטש איז טמא וטמא פון קאפ ביז פיס זאלטס ענק וואטשן פאר אים ווי פאר פייער. יעצט, כ'האב געוואלט פרעגן, רבי אהרן האט געמאכט פיר קשיות, ביזי מיטן אינטערנעט שמינטערנעט, אהרן, כלל ישראל, כ'האב אים געוואלט פרעגן פיר קשיות, די ערשטע קשיא איז, ווי לאנג נאך וועט עטס צוקוקן אז מען מאלעסטעט און מען רעיפט ענקערע קינדער און עטס טוטס גארנישט? די צווייטע קשיא איז, ווי לאנג גייען די רבנים נאך צוקוקן? אז מען מאלעסטעט און מען רעיפט קינדער און זיי וועלן זיצן און שווייגן און עס צולאזן אדער ווייל זיי קריגן געלט אדער ווייל זיי האבן מורא ווייל די באלעבאטים פון שולן וועלן זיי צונעמען די געלטער וכדומה. די דריטע קשיא איז, אידן טייערע אז מען מאלעסטעט דיין קינד ווי לאנג גייט עס נאך נעמען ביז עטס וועטס נעמען געלט עטס מאכן אויף ענקער קינדס נשמה און אויף ענקער קינדס גוף וועט עטס מאכן געלט? כאפן א פופציג טויזענטער א הונדערט טויזענטער און עטס וועטס נישט ארויסקומען און עטס וועטס לאזן דאס קינד נאכדעם אז ס'זאל זיין קאנדעמד פאר לייף צו זיין פול מיט יסירים מיט צער מיט מכאובים ווייל דו כאפסט יעצט אפאר טאלער די פערדע קשיא איז ווי לאנג גייט עטס ענק איינרעדן אז צו לעבן אין א קאמיוניטי וואס ענקערע קינדער זענען הפקר מ'קען זיי רעיפן מאלעסטן מ'קען מיט זיי טוהן וואס זיי ווילן ווען צו גיין א סאטמארע סקול באס דרייווער האט איבערגעפארן א קינד אויף טויט, נאר ווייל ער איז פון די שיינע מענטשן פון קהל, האט מען געמאכט א שווייג, דער באס איז אנטלאפן, און מ'האט אים ביז היינט נאכנישט געטשארדזשט אויף גארנישט. ווי לאנג עט עטץ מיינען אז עטץ האטס רעכטן דא אין די קהילה? עטץ האטס נישט, עטץ זענטס אויסגעשפילט, ענקערע קינדער זענען דא הפקר, און ווי לאנג עט עטץ דאס אלעס צולאזן, האט עטץ נישט קיין שום ריזן צו וואוינען אין די קאמיוניטי, און אין קיין שום קלאוזד-ניט אידישע קאמיוניטי. דאס זענען די פיר קשיות. יעצט וויל איך א תירוץ ווי לאנג עט עס דויערן ביז עטץ עטס ענק אוועק. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן נאך א קשיא, ווילאנג על איך נאך מוזן עסן כרעמזלעך פסח ביינאכט איך וועל נישט קענען האבן א בעקערי ווי צו קויפן מצות, ווייל דוד ראזענבערג האלט אז איך מוז ברענגען א צעטל פון רבנים אז מ'האט אראפגענומען דעם חרם, און טאמער נישט טאר איך נישט עסן מצה. דוד לאמיר דיר זאגן, דו ביסט אזא פארביסענער סאדיסט אז איטס אנבעליוועבל. און האב איך געוואלט וויסן נאך א קשיא, ווי לאנג על איך נישט קענען זאגן הלל פסח ביינאכט מיט מנין, איינער האט מיר אריינגעשריבן אז מונקאטשער רב זאגט מען קען זאגן אן א מנין, איך ווייס וואס מונקאטשער רב זאגט אבער איך וויל נישט דאס, איך וויל אויך קענען אריינקומען אין א בית מדרש און קענען זינגען און זיך אויסוויינען פארן אייבערשטן אז ס'זאל זיין פקע איגרא דער דאך זאל אראפפליען. ביי אים זאגט מען נישט ביינאכט קיין הלל. רבותי, אוי עט עטץ נאך באצאלן א פרייז פאר די אלע רישות, קאלט מיך אפ יעצט נאך א רב, ער באצאלט א ביטערע פרייז, איך וויל נישט זאגן ווייל דעמאלטס וועט מען וויסן ווער ער איז, א ביטערע פרייז באצאלט ער, זאגט ער וואס האט אים אויסגעפעלט אונטערצושרייבן, ער קען מיך אינגאנצן נישט, ער קען מיך, איעדער קען מיך, אבער וואס האט אים דאס אויסגעפעלט, עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא יעצט אין האלאנד איז דא א צייטונג, ס'איז ארויף געשטעלט, ס'איז דא פיר אנדערע ארטיקלען אין פיר אנדערע צייטונגען, איינס איז אז מ'האט יעצט געכאפט א סקול טיטשער וואס האט געמאכט משכב זכר מיט קינדער און מ'האט אים איינגעזעצט, די צווייטע איז. אז א מורא'דיגע זאך, איר ווייסט אין די פיליפיענס האט מען געקענט גיין און כאפן קינדער זיבן יאר אלט, צען יאר אלט, פופצן יאר אלט, אלעס, דארט איז נישט קיין פארברעך צו כאפן קינדער אין די פיליפיענס, אלע חזירים זענען דארט געפארן, איך האב געדארפט אמאל פארן מאכן א מקווה אין אוסטראליע, טאקע די באוויסטע מקווה וואס כ'האב געדרשנט אחוריים להיכל השם און ס'איז ארויסגעקומען א קידוש השם, דער רב האט געשריגן דרייט אייך אויס מיטן אחוריים להיכל השם און רעדט מיר נבלות, עני וועי ס'איז נישט וויכטיג, איז וויל איך נאר זאגן אז. די וועלט האט זיך אנגעהויבן אויפצווועקן, דאס קינד ווייסט דאך נישט וואס דו ווילסט פון אים, געסט אים אפאר טאלער וועגן דעם זאל מען עס מעגן טון? איז אראפגעפארן דער האלענדישער אויסן מיניסטער און ער האט געזאגט אז א האלענדישער בירגער אז ער עט טאטשן א קינד וויל איך וויסן ווייל איך וויל אים איינזעצן אפילו ער האט געטאטשט א קינד. אין פיליפינס וויל איך אים איינזעצן אין האלאנד, דאס איז שוין האלאנד, דאס איז שוין אמסטערדאם, וואס דארטן איז זנות מותר לכתחילה מיט גראון אפס, ס'איז דא אזאלכע וויטרינעס, ס'איז דא אזאלכע סטאר פראנט, קענסט ארויסוועלן וואס דו ווילסט, שטעל דיר פאר ווי די וועלט איז מאווינג פארווערד טאורד סעיפטי אוו טשילדרען, אחוץ סאטמאר אגודה, אגודה גייט יעצט מאכן א טאר זיך נישט געבן א דיים פאר די פארברעכער. זיי האבן אריינגעברענגט די אלע חוקי תועבה, נאכדעם איז דא נאך א זאך אז א דאקטער אין לאנדאן, האט געטאטשט א קינד ווען די מאמע איז געווען דא האב איך שוין געזאגט מען גייט צו א דענטיסט דער דאקטער געט א בייג אן דעם טשעיר אלעס ער האט זי געטאטשט נישט געטאטשט ער האט זי גערעיפט און די מאמע איז געווען אינדרויסן צימער כ'האב אים געזאגט ליין נישט אינדרויסן שטיי לעבן דיין קינד כאפ עס אן. עניוועי ענגלאנד האט זיך זייער שטארק צוגעשטעלט קעגן די חזירים און געס וואט זיי האבן געגעבן דעם דאקטער אַכצן יאר וועיט ווען ס'וועט נאך קומען אין ניו יארק אויך דאס. די פערדע זאך איז א מורא'דיגע זאך אז ס'שטייט דארט אין צייטונג. כ'האב עס דא נאך נישט געזעהן, נאר כ'האב עס געזעהן דארט אין צייטונג, אז ס'איז דא א לויער וואס ער זאגט דא אין אמעריקע דארף מען האבן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער מענטשן מ'זאל קענען טוישן א געזעץ, און ער וויל איינגעבן א געזעץ אז אלע געי און אלע לעסביענס זאל מען געבן לעקטריק טשעיר, דעטס אלל. יעצט אוודאי מען וועט זיי נישט געבן לעקטריק טשעיר, נאר וואס דאס ווייזט איז, די גאווערמענט האט אויף אונז ארויף געצווינגען, מיטן הילף פון סאטמאר מיט אגודה מיט אלע פאפא מיט אלע אידישע קהילות, טאמער למעשה איינער. דו האסט א סטאר א בעיקערי און דו ווילסט נישט מאכן א קעיק פאר א געי און לעסביען מערידזש ווייל דו ביסט א א רעלידזשעס מען, זעצט מען גאר דיך איין, ס'קאסט דיך הונדערט פופציג טויזענט דאלער שטראף, יעצט גייט מען דרייען דעם חוק אינגאנצען פארקערט, און די סוף וועט מען קומען צו א דרך הממוצע, אז איך באדער דיך נישט און דו באדער מיך נישט און דעטס איט, און דאס איז וואס ס'געשעהט יעצט. און ברוך השם איטס א סלאו מאווינג וויהיקל באט איטס מאווינג אן די רייט דירעקשאן. שוין איך וויל נאך בקיצור נאכאמאל זאגן יעדער זאל וויסן סאיז נישט דא קיין חדר סאיז נישט דא קיין ישיבה די חזירים האבן זיך שוין געשארפט זייערע שווערדן פונקט ווי די וואלסט נישט געוואלט זעהן אז מזאל נעמען א לאנגע שווערד און אדורך שטעכן דיין זוהן פונקט אזוי טארסטו נישט וועלן זעהן און די טארסט עס נישט צולאזן אז מזאל נעמען א שווערד א פליישיגע שווערד און אריין שטעכן אין דיין זוהן און מאכן מיט אים משכב זכר צו וואטעווער איט איז. ענעל סעקס, אורעל סעקס, אלעס, אפילו נישט צו טאטשן, ווייל דאס אלעס הרג'ט דיין זון פונקט ווי א שווערד הרג'ט אים ווען מען שטעכט עס אים דורך און דורך. כ'האב געהאט א גרויסע הנאה, איינער זאגט מיר, געווען אויף א חתונה, זאגט אים עפעס א איד, זעסט דער בחור'ל איז זייער א שיין זיס בחור'ל, זאגט ער, העי העי העי, זאג עס נישט איבער נאכאמאל ווייל נחום ראזענבערג קומט צו לויפן. ס'איז גוט, מען טאר שוין נישט נישט נאר אנרירן א בחור, און מען טאר שוין נישט זאגן יענער איז א שיינער זיסער בחור. סאו עניוועי, אט מען דארף וואטשן אז ס'זאל נישט געשען קיין פייער, ס'קומט יעצט די די פסח ס'וועט ברענען צוויי טעג רצופים געוויסע זאכן, עלעקטרישע זאכן, געז זאכן, כ'וויל אויך זאגן אזוי ווי כ'ווארן יעדעס יאר ווער ס'טוישט די אלע געז רענטשעס זאלן וויסן ס'איז זייער מסוכן טאמער דו קענסט נישט אליין, מען מוז אריינלייגן טעפלאן, מען דארף. אזא ליינינג, מען דארף אריין לייגן ביי די געס פייפס, מעיק שור יו דאונט פלעי אראונד וויט איט, ווייל אסאך מאל איז דא א קליינע ליעק און מיט די צייט קענסטו אדער דערשטיקט ווערן אדער עס קען אויפפלאקערן, סאו מעיק שור דעט יו פלעי איט סעיף ענד יו שודנט בי סארי. כ'האב געוואלט נאך זאגן אפאר וויכטיגע נקודות, קודם האב איך געוואלט זאגן, כ'האב אמאל געוואוינט אין א הויז וואס האט געוואוינט א מלמד, ער האט געדארפט הייסן זייער א חשוב'ער איד, אן ערליכער, אזוי ווי אלע מלמדים, די אנגעבלאזענע, ווייסט די, קענסט די. ותיקים די אולד טיימערס א גרויל האט ער אראפגעלאזט א פלאש וויין אויף די פלאר אונטן פארן עלעוועיטער בקיצור זאג איך אים רבי איד דאס דארף מען אויפקלינען נע ס'גוט אזוי און ער גייט זיך אהיים צו זיין אפארטמענט גאנץ פסח האט געקלעבט די פלאר ווייל די גאנצע איז געווען עפעס דעמאלטס שבת צו זונטאג און די גוים האבן נישט געוואשן און יעדער האט צוטראגן דעם חמץ וואס איז געבליבן אין די גאס, ווייל מען האט דאך פארברענט דעם חמץ, און מען יעדער האט עס אריין געטראגן אין שטוב, דאס זענען די אלע ערליכע, זיי מיינען נאר גאט אליין, א שמוץ וואס זיי זענען, עניוועי, וואס האב איך געוואלט זאגן איז, דא וואוינט שוין אויף יענעמס הר ונחלה, מענטשן פלאגן זיך צו מאכן פסח, נאכדעם איך גיי דורך זונטאג אינדערפרי וויזשניץ האבן זיי א טענט, מען זאל עסן, פיין ס'איז זייער א גוטע זאך, אבער וואס? די וואסער? וואס ס'גייט ארויס גייט ארויס, דאס הייסט מ'וואשט זיך די הענט אין די סינק און גייט עס ארויס אויף די גאס אויף די סיידוואק, יעצט ווען זיי נעמען א לאנגע פייפ און זיי לייגן עס צו, זיי לייגן אזא פראפעשינעל האלץ אז מ'זאל זיך נישט קענען איבערקערן אויף די פייפ, וואלט דאך געווען אלעס זייער גוט, נו, זענען זיי דאך חזירים, לאזן זיי עס זאל ארויסרינען די וואסער אויף די פלאר, און זונטאג איז געווען זייער א קאלטער טאג, עס איז געווארן א שטיק גלאז און מ'האט זיך געקענט דארטן אויסגליטשן, ס'איז א בארבאריש צו רעדן, נאר אזוי ווי חסידות ברעכט דאך אלעס, דעי דאונט קעיר. גיי איך אראפ אונטן איך זוך דעם שמש, טרעף איך דארטן איצעלע פימפס איידעם, דער ער איז געקומען דא פון, ער איז אויכעט פון אסטראליע דער איצעלע פימפס איידעם, בקיצור איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט שוין אויפגעהערט מיר נאכצושרייען, אמאל האט זיין שווער געהייסן ער געזען איך שטיי דארטן אין ערגעץ אויף לי עוועניו האט ער אים געהייסן גיי יעצט אראפ און שריי אים אן, און ווען איך האב גענדיגט אים צוריקצושרייען האט ער געוואוסט ער דארף איינזיצן, עניוועי. איז קום איך אראפ דארט אין די בעיסמענט מ'זאל מיר זאגען וואו דער שמש איך וויל אים זאגען אז עס ווערט דא אייז און איינער וועט זיך ברעכען דעם קאפ און נאכדעם וועט מען סוען די אינשורענס פון דעם בית מדרש הייבט ער אן צו שרייען דו מוסר גיי ארויס פון דא זאג איך אים רבי איד מוסר איז זלמן טייטלבוים אהרן און זלמן לייב זיי זענען אלע אין ערכאות און ווער איז נישט אין ערכאות זאג איך מחוץ פון דעם דאס מסירה איז פאר א ווערי גוד פורפעס ברוך השם די קאמיוניטי איז סטרעיטענינג אוט ענד איטס קלינינג אוט. איך וויל זאגן, מאכסט אזא זאך, ווילסט געבן צו עסן פארן עולם, באט דו מוזט טראכטן אז די מים שופכין איז א סיסטעם טו דו איט. איי מ'קען זיך איבערקערן אויפן פייפ? ס'איז דא א ספעשל וועג וויאזוי מ'לייגט אראפ א האלץ וואס מ'האט עס געמאכט שיף פון ביידע זייטן זאל זיך נישט איבערקערן. דו קענסט דאך נישט פירן די גאנצע שטאט און טוען אלע פארברעכעריי. און אויסער דעם, ווער ס'ווייסט, די וואסער וואס מ'וואשט זיך אפילו צו ברויט איז פול מיט זוהמא, דאס איז א רוחניות'דיגע זאך, סא פארוואס מוז יעדער טרעטן אויף דיינע שמוץ? טריי צו טראכטן פון אן אנדערן אויכעט. נאכדעם איך וואלט מעורר זיין אז מ'ווארפט אוועק שיימעס, ס'איז די זעלבע זאך אזוי ווי אלע יארן, דער מענטש וויל נישט האבן די שיימעס אין שטוב, ער געט נישט קיין פלייאינג הוט וואו ס'ענדיגט זיך, רוב פון זיי ענדיגן זיך ווידער אין די טרעקס דארטן אין בארא פארק, ס'יעצט אויך דא א גאנצע מ'האט שוין געדאמפט דארטן טראקס, כ'האב דאס מסביר געווען, ווען איינער זאל פארקויפן העם ענד עגס אין שטאט און ס'עט זיין גוט ס'עט שמעקן גוט העט יעדער אריינגיין קויפן אפילו ס'האט נישט קיין הכשר און אפילו די תורה זאגט ס'איז טריפה עבדא בהפקירא ניחא ליה אונז וויל מיר הפקירות און דעטס אלל וויר לוקינג פאר דו ווייסט אז דאס גייט נישט ווי ס'דארף צו זיין דו ווייסט אז יענער נעמט סתם ביי דיר צען פופצען דאלער צו צוואנציג ביסט עס מוכן צו געבן כאטשיג דו ווייסט ס'עט גיין אין גארביטש, פארוואס ביסטו עס מוכן צו געבן? קוים איז עס ארויס פון דיר אינדערהיים. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער עולם געבט אזוי אבאכט אויף פסח מיט אלע זאכן, און מען געבט אבאכט מען זאל נישט נוצן זאכן וואס מען האט גענוצט אין חמץ, וויל איך ענק זאגן, די הגדה של פסח איז די גרעסטע פראבלעם פון חמץ, דאס איז די גרעסטע פראבלעם, ס'האט זיך אראפגעטראפט ברעקלעך, און ס'האט זיך אפגעגאסן וויין, בשעת דו האסט געפירט דעם סדר, ביסט געזעסן אין הויעכע וועלטן, און עס איז געווארן חמץ. כ'מיין, האסט דאך מורא אז ס'האט עס מחמיץ געווען? כ'וויל בעטן דעם עולם מ'זאל קויפן פאר צוויי א האלב דאלער די ביליגסטע הגדה אן קיין שום דבר תורה, און דאס זאלסטו נוצן ביים סדר, און ווען ס'קומט מוצאי פסח לייג דאס אין די שיימעס, און פארן נעקסטן יאר פסח ווען מ'קאלעקט שיימעס שיק עס צו די שיימעס, ווייל די הגדה האט געהאט ברעקלעך און ס'איז ארויף געגאנגען דער וויין און ס'איז נישט אפגעהיטן. יעצט איז דא נאך א זאך, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז מ'גייט יעצט מאכן. די גרויסע מעס פארברענעכטס וואס דאס איז באמת סתם אויסצורייסן די גוים און איך האלט מען טאר עס נישט טון, קודם כל דא מענטשן אפילו אידן וואס האבן אסטמא, נאכדעם לאזט מען איבער די שטאט א חורבן, איך וויל ענק זאגן, די גמרא זאגט אין ביעור חמץ אלא שריפה לויט רבי יהודה'ן, מען דארף נעמען די עקזעקטלי די צען ברעקלעך און דאס פארברענען מיט דעם איז מען אלעס יוצא, שטעל דיר פאר ווען גאנץ כלל ישראל זאל קענען קומען נאר מיט צען ברעקלעך ס'וואלט דאך געווען אזא קידוש השם. זאגן מיר מענטשן אבער זיי האבן לולבים מיט די אנדערע זאכן דאס קענסטו לייגן אין די שיימעס דארפסט עס נישט פארברענען דארפסט נישט אויסרייסן דעם גוי און ס'איז דא מענטשן וואס זיי ליידן נאכדעם אסטמא אויב זיי האבן אסטמא אויב זיי ווערן שיער דערשטיקט פון דעם דאס איז זיכער נישט קיין וועג וויאזוי מען זאל דאס טון און ס'איז נישט קיין גארביטש פארברענעכץ אין די שטאט ביסט יוצא די ביעור חמץ אלא שריפה נאר מיט די צען ברעקלעך. מענטשן לייגן אריין אלעס מיט פלעמעבלס, מען דארף זייער וואטשן ווייל ס'קען ס'קען שאטן, איינער קען בלינד ווערן חלילה, איינער קען כ'ווייס געהארגעט ווערן, און קינדער זאלן זיכער נישט שטיין נאנט צום פייער ווייל ס'שפריצט ארויס אזאלכע פלאמען מיט אזאלכע אש, און מען זאל זייער וואטשן אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול. יעצט וויל איך רעדן וועגן די וויכטיגקייט פון צו פארברענען חלה, ס'זאל זיך נישט וואלגערן אין אלע מיסט, ס'געווען א מעשה ביי איינע פון די גרויסע תלמידי בעל שם, א מענטש איז געווארן א חתן און די כלה'ס שוועסטער, איז אראפ פון אידישן וועג, איז ער געלאפן צו דעם גרויסן צדיק אים פרעגן צו זאל אפלאזן דעם שידוך צו נישט, האט ער געזאגט ניין, פרעגט ער פארוואס נישט, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אז די מאמע איז א גרויסע צדיקת און די כלה איז אויך א צדיקת און דאס מיט טעם פארוואס יענע שוועסטער איז אראפ פון וועג איז ווייל די מאמע נעמט חלה און זי געבט נישט אבאכט אז זאלן עס געהעריג פארברענען און די קעץ מיט די הינטעלעך מיט די מייז כאפן זיך צו דערצו איז במילא האט זי דער אייבישטער געשטראפט, סא כ'וויל זאגן ס'איז זייער הארב. די אלע זאכן, מען קען נישט סתם אזוי, מען געבט חלה, מען נעמט, מען טוט, מען מאכט, אבער יו העוו טו בי עיבל טו אנדערסטענד אז דו מוזט דעסטרויען די חלה ס'זאל זיין אינגאנצן פארברענט, און דאס ווילסטו נישט טון אין דיין אויוון, ווייל דו ווילסט נישט דאס אויוון זאל שמעקן פון רויעך, און דו ווילסט אויכעט נישט אז דו זאלסט דארפן קלינען דעם אויוון, סאו פאפט מען זיך אליינס, מען מיינט מען פאפט דעם אייבערשטן חלילה, מען פאפט נישט, מען פאפט זיך אליינס, ס'איז גאנע דו איט דו איט רייט, יעצט איז דא אסאך ארגענעזעישאנס וואס פארברענען חלה, מען דארף גיין צו די מענטשן. אדער אין די שילן איז דא וואס מען לאט איבער א יעדע וואך די חלה איך ווייס נישט ווי ס'גייט ווען איך האב געדאווענט אין קליימער סטריט נאך א מזל מ'האט מיך ארויס געווארפן דער גוי פלעגט אלעס אריין ווארפן אין גארביטש אלעס מיט די שמות אינאיינעם סא אז האבן זיי מיך ארויס געווארפן קען מען עס נישט זעהן היינט דאווען איך דאך נישט אין א בית מדרש איך האב דאך ליידער נישט ווי צו דאווענען ווייס איך נישט וואס ס'גייט פאר מען דארף אויכעט וויסן ס'קומען יעדע צייט וואס מ'גייט זאגן מאסקע נשמות איז, זאל מען וויסן, כ'האב ענק געזאגט, מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק, ענקער עלטערן קומען פון יענע וועלט, זיי זוכן אביסל געזעלין צו קויפן זאלן קענען גיין העכער און פארן ווייטער, און אויב די קינדערלעך פירן זיך אויף ווי עס דארף צו זיין און זיי קומען בצניעות'דיג אנגעטון און אזוי ווייטער, און זיי דאווענען ערליך און זיי האלטן ערליך שבת און יום טוב און טהרת המשפחה, און זיי שיקן די קינדערלעך צו די חדרים צו די היימישע און מען לערנט. תורה וקדושה וטהרה, דעמאלטס האבן זיי אסאך געזעלין ביז צו דעם נעקסטן יום טוב אז זיי גייען העכער און העכער, און אויב חלילה נישט איז עס א שאנדע, כדי בזיון וקצף, אידישע טעכטער עטס גייט זאגן מזכיר נשמות פאר ענקערע עלטערן, קומטס אנגעטון צניעות'דיג, שמעקטס ענק נישט אן אזוי אז די גאנצע מענער שול זאל זיך אויסדרייען קוקן ווער ס'איז דארטן אויבן, ס'שמעקט פון פערפיום מיט אלעם, ס'איז זייער עקלדיג, האטס אביסל דרך ארץ פארן אייבערשטנ'ס הויז. און אויך אין יעדע שול האט זיך זיינע תקנות וויאזוי די פרויען זאלן קומען צוגעדעקט, און מאכט זיכער אז איר האלט איין די אלע תקנות ווייל ס'איז זייער וויכטיג. ס'איז אויכעט מענטשן וועלן אנצינדן די נשמה לעכט פאר די עלטערן מ'זאל וואטשן ווי מ'לייגט עס ס'זאל נישט געשען קיין פייער פון דעם, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס לייגן אין אן אייזערנע קאנטעינער אין עפעס אזא בעקעלע אזוי אז ס'זאל חלילה אפילו ווען ס'לאזט זיך אויף די פלעסטיק זאל חלילה נישט ארויסרינען דערפון אדער ס'צוקראכט. צוקראכט זיך די גלאז. אויכעט מען דארף אבאכט געבן ביי בדיקת חמץ מען זאל נישט לאזן קינדער אז זיי זאלן האלטן א לעכט באמת דארף מען אריינגיין בחורים וסדקים מען דארף גיין אונטערן בעט מענטשן האבן שטריימלעך מענטשן האבן לאנגע בערד און אונטער די בעטן איז דא טרוקן ס'איז דארט דא מאדראצן וואס זענען טרוקן און אין איין סעקונדע קען מען איגנייטן א פייער, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, און קיין קינדער זאל מען נישט לאזן האלטן קיין לעכט, ווייל מאנקי סי מאנקי דו, ער זעט דער טאטע האלט די לעכט, ער כאפט נישט אז דער טאטע ווייסט וויאזוי עס צו האלטן, געט ער עס א לייג אונטערן בעט און ס'איז פיניש חלילה. יעצט, קינדער זאלן אויך קיינמאל נישט פארברענען חמץ, זאלסטו נישט לאזן, טאטע ס'איז גרינגער, גיי אראפ, גיי אראפ, און ער זאגט דעם יהי רצון אויבן, אדער ער גייט אין די מצה בעקערי. מצה בעקערי האב איך בכלל נישט קיין פלאץ וואס מ'זאל גיין נאכן זמן שריפת חמץ ווייל איינער גיסט אויף דער מעהל איינער וואסער און עט די ענד אוו די דעי קומסטו אהיים מיט געהעריג חמץ חוץ פון דעם די ערב פסח מצות איז לא יזכר ולא יפקד ס'איז ארגער ווי חמץ גמור חמץ גמור איז שוין א טייטל קעגן וואס די מצות זענען, כ'געדענק איך בין געווען א אינגערמאן, כ'האב חתונה געהאט, בין געגאנגען אין סאטמארע מצה בעקערי ביי רבי יודל'ען, און נא, כ'האב באצאלט גרויס געלט, כ'האב געארבעט און כ'האב באקומען די מצות, כ'בין אהיים געקומען צום סדר, כ'האב עס גע, צובראכן ביחד, ס'איז געווען חוטין נמשכין, בקיצור ס'איז געווען חמץ דאורייתא לכל הדעות, זייטס דאס נישט גורס, איר קענט נישט באקן, לאזטס אייך אפ פון די אלע זאכן, מ'דארף אויך זען ס'גייט אוועק די טאטע און די מאמע אויף יום טוב, גייען זיי אוועק אין שול מיט אלעם, מ'זאל קיינמאל נישט לאזן קיין לעכט. אנעטענדעד, זאל אויך וויסן אז אמאל מען קומט אסאך געסט און איינער געט א שלעפ בטעות דעם טישטוך ווען ער זעצט זיך אראפ, קען ער מאכן אזא שריפה, מען דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן, אז דו ווילסט נעם די לעכט און לייג עס דארטן ווי קיינער קען נישט צוקומען, ס'איז אויך זייער וויכטיג אז מען זאל נישט יוזן די ליקוויד פארעפין, ס'איז דא די וואס האבן עס אריינגעברענגט האבן געברענגט א גאנצע זאך. פונעם מהר"ל פון פראג אז נאר דאס איז כשר, זייער פיין איך האב נישט קיין טענות צו דעם נאר איר זאלט וויסן אז די פארעפין איז זייער היילי טאקסיק און ס'דא קליינע קינדער וואס זיי קענען שטארבן פון דעם, ס'איז מורא'דיג דעינדזשערעס זאל וואטשן וואס מען טוט, און אויך ווען ס'דא הייס וואסער יעדער האט אזא קעסל, זאל זייער וואטשן אז קינדער זאלן נישט קענען צוקומען דערצו און ס'זאל נישט געשען קיין שום אומגליק א גאנץ יום טוב. קיינמאל נישט געשען, נאר יום טוב איז א צייט ווען ס'איז דא אסאך פעמילי מעמבערס און מ'דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן, און פארשטייט זיך מ'דארף אויך וואטשן דעם פייער אז מ'זאל נישט איגנייטן איינער דעם צווייטן, כ'מיין צו זאגן איינער זאל רעדן עזות פנים'דיג צום צווייטן, ס'מאכט זיך דאך יעצט, די מהרש"א זאגט אז ערב שבת איז א זמן פון קריגן. זיך ווייל ס'איז א גרויסע קדושה, שטעלט זיך פאר וואס ערב הסדר איז, און מ'זאל אויך וואטשן די קינדער סעיפטי, מ'זאל זיי נישט לאזן ראומען אין די הויז, אין די בעיסמענטס און אין די טאפ פלארס, און ס'קומען אריין געסט, יעדער איז א חפץ חשוד. ס'איז געווען יעצט אין לאנדאן איינער האט געמויט די לאון, און עפעס א פרוי וואוינט אין דעם דעוועלאפמענט איז געווארן גערעגט, האט זי געטון די זעלבע וואס שניצלער האט געטון, זי האט איז, שניצלער האט גענומען בליטש אין מיינע אויגן, און זי האט גענומען עסיד אין יענעמ'ס אויגן. באט ברוך השם האט ער עס אים אויסגעוואשן גענוג שנעל און ער איז געבליבן זעענדיג, ברוך השם פאר דעם. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, היינט איז דער עולם געווארן זייער אגרעסיוו מיט ווילד, מען דארף זייער וואטשן קיינעם צו טרעטן אויף די הינער אויג, מען דארף אויך וואטשן וועגן טשיילד אבדאקשן, דא אין ווילימסבורג אליינס איז געווען צוויי קעיסעס, ווילימסבורג אין די אוטסקערטס, נישט ווי דער היימישער עולם וואוינט, סא דאס איז נאר געווען א צוגעלייגטע אויף פאר פסח, און. האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב, א כשר'ן א לעכטיגן פסח, מען זאל זוכה זיין שוין צום בנין בית המקדש און מען זאל דארט קענען שוין מקריב זיין דעם קרבן פסח במהרה בימינו מיט משיח צדקינו אמן.